שלום וברכה צו על רגל אחת אויף קול מבשר. אונז שטיי מיר שוין אט אט ביי דעם יצא סוד, יא ווען די עולם טרינקט פורים און די זאגן חזל נכנס יין יצא סוד, איז איך בין נישט קיין מבין אויף וויין, איך פארשטיי נישט צופיל צו וויין, איך ווייס נאר אזויפיל אז אויב איז עס געשמאק, ס'פילט גוט, ס'איז לייכט, און ס'מאכט נישט קיין פראבלעמען אויפן וועג פונעם מויל אראפ ביזן מאגן, איז עס גוט? ס'איז פיין און כ'דארף נישט וויסן קיין סאך מער. איז יא, הגם איך נוץ די, ווען איך טרינק וויין נוץ איך די גלאז וואס קומט מיט די שעיפ, יא ס'ווערט שמאלער אויבן און ס'איז ברייט, און איך דריי דעם גלאז און איך טו כל זה אלע זאכן וואס עכטע מבינים טוען, אבער רבותי איך קען ענק דערציילן צווישן מיר און דיר אזוי איך קען ענק דערציילן דעם סוד איך האב נישט קיין מושג וואס איך טוה איך האב נישט קיין אנונג איך רעד מיט יא איך ליין די לעיבלס פון וויין באטלעך און איך זעה צו ס'איז דאס איז געוואקסן אזוי הויעך און אזוי נידריג מיט אזא קלימאט מען פילט דערין א טעם פון קאקא און פון טשאקלעט און איך זאג ענק נאר דעם אמת איך האב נישט קיין מושג וואס דארט גייט פאר איך רעד מיט אבער די מעשה איז אבער מען קען נישט אזוי אנגיין אויפן גאנצן לעבן יא איך מיין ווי לאנג קען מען אזוי שפילן א געים? איין טאג וועל איך, ס'העט געשען, ס'איז ברור, איין טאג גיי איך זאגן די נישט ריכטיגע זאך אויפן נישט ריכטיגן פלאץ און מענטשן גייען געוואר ווערן אז דער איד האט נישט קיין אנונג בחייכון וביומיכון ובחיי דראש גלותא און ער רעדט פון וויין איז סתם ער האט זיך איינגעחזרט ווערטער און ער האט אויסגעהערט דעם און זיי וועלן זיין גערעכט ווייל דאס איז די אמת, איך מיין איך באטראכט מענטשן ווען ער זאגט למשל די וויין, פו, די קארבאנעי אדער, איך זע צו דא ווערט ער ערנסט, דא ווערט ער עקסייטעד און דא זאגט ער אך דאס איז די וויין, אבער פארשטייסט ס'איז זיין ס'קען מורא'דיג גרינג געשען א מורא'דיגן שרעקליכן טעות וואס גייט מגלה זיין דעם אמת לעיני כל חי אז איך ווייס נישט איך פארשטיי נישט צו איך פארשטיי נישט צו וויין און איך ווייס נישט וואס איך זאג. איז ממילא קוק, מען דארף זיך אמאל זאג מיר יעדן טאג ווען מען איז מתפלל אויף דעם, שלא נבוש ולא נכלם, זאל מען נישט פארשעמט ווערן, און עס איז גענוג וויכטיג אז ס'איז א חי, ס'איז אינעם נוסח התפילה. האב איך מחליט געווען איך גיי יא פארשטיין. איך וועל אפשר נישט, איך וועל נישט ווערן קיין מבין, אבער לפחות זאל איך וויסן וואס איך רעד. איז האב איך פשוט יא פשוטו כמשמעו איך האב מיך געוואלט באקענען מיט די פראסעס וויאזוי מען מאכט וויין. יעצט אז מען זעצט זיך אוועק ליינען, מען הייבט אן ליינען איז זייער שווער ארויסצוקריכן ווייל די סוגיא פון וויין איז טיף און באמת טיף און ברייט, כ'מיין מען הייבט אן קוקן מען הייבט אן פרעגן מענטשן וואס פארשטייען באמת וואס פארשטייען טאקע, ס'דא אסאך אידן וואס פארשטייען צו וויין בעסער און נאך בעסער, און ס'איז א גרויסע ברייטע פארצווייגטע סוגיא, אבער איך האב דאך געוואלט קענען נאר די בעיסיקס. פשוט די, נישט די קנייטשן מיט די חילוקים, נאר בעיקר וויאזוי גייט צו די פראסעס. שוין, די השגחה עליונה האט צוגעפירט אז כ'האב זיך באקענט מיט מיטן בעל הבית פון א יקב, איינער מיט זיך וואס האט א וויינערי, יא, ער האט כרמים, וויין גערטנער, פלאנצט טרויבן, און די ספעציעלע טרויבן וואס מען נוצט צו מאכן וויין, ס'איז נישט די זעלבע טרויבן וואס אונז עס מיר, און ער האט אויכעט נאכדעם א וויינערי, ווי מ'זאגט א יקב, ער מאכט וויין. די דרימיע וויינען זענען זיינס, איז האט ער זיך מיט מיר אוועקגעזעצט און דערציילט וואס ער טוט, וויאזוי זיין פראסעס גייט צו, און וויאזוי ס'גייט צו איז אזוי, ס'הייבט זיך אן מיט די מיטן וויינגארטן נאך, ס'הייבט זיך אן מיט די טרויבן, יא, די ערד. האט א כח ווי אונז ווייסט מען פון זיך ארויסצוגעבן זאכן, פון זיך ארויסצוגעבן יצורים, מען פלאנצט איין און מען ארבעט שווער און נאכדעם קומט ארויס, עס גייט דורך חדשים, א האלב יאר צו וויפיל ס'איז, און ס'קומט ארויס פון זיך פירות, אין דעם פאל טרויבן. יעצט די ערד, די כח פון די ערד איז מוגבל, די כח האט, די ערד האט נישט קיין כח עד אין סוף, און ס'האט נאר אזויפיל וויפיל ס'קען אריינגעבן, וויפיל ס'קען אריינגעבן אין די פרוכט, איז דא אסאך, מען רעדט פון די בעסערע וויינען, די טייערערע וויינען, וועלן די כרמים פון ווי די טרויבן קומט, העלן פלאנצן ווייניגער, און זאלן בלייבן קאנטראלירן אז ס'זאל נישט ארויסוואקסן צופיל טרויבן, כדי אז די כח פון די ערד זאל זיך קאנצענטרירן אריין מער אינעם איכות, מער אין די קוואליטי פון די טרויבן. צו ווייניגער טרויבן, ווי ס'קאנצענטרירט מער כח, מער די, דאס אלעס וואס די ערד העלפט אין די זיך אנטוויקלען אין די פרוכט, ס'זאל דארט זיין מער קאנצענטרירט. אויב איז דא מער טרויבן, דארף די זעלבע כח צוטיילט ווערן צווישן מער חברה, צווישן מער פרוכט, און אטאמאטיש קען די קוואליטי נישט זיין אזוי גוט ווי ווען מ'רעדט פון ווייניגער טרויבן, וואס האבן אין זיך וואס זענען מער דעוועלאפט, מער אנטוויקלט. נאך א זאך וואס האט זייער א גרויסע השפעה אויף די קוואליטי, אויף די טעם און אנדערע זאכן פון די טרויבן, איז די קלימאט. אויף א בארג למשל איז דא א אנדערע קלימאט ווי אין א טאל ווי אויף א פלאכע פלאץ נאנטער צום ים איז דא א אנדערע קלימאט ווי אין ערגעץ וואס איז נאנטער צום מדבר ווייט אוועק פונעם ים. סאו לאמיר אנכאפן לדוגמא א כרם וואס געפינט זיך הויך אויף א בארג, דארטן איז געווענליך ווי העכער ס'איז בדרך כלל ווייסט מען אז ס'איז אויך די קלימאט איז אויך קעלטער, סאו א כרם וואס געפינט זיך הויך אויף א בארג ווי ביינאכט בפרט דורכאויס דעם ווינטער סעזאן איז זייער קאלט, מאכט עס אויס? האט עס השפעה אויף די טרויבן? איז די זעלבע זאך א כרם וואס וואקסט מער אין א מדבר'דיגע טרוקענע קלימאט? איז עס ווייט אנדערש? יענע יענע טרויבן ווערן ווען זיי וואקסן און אנטוויקלען זיך ווערן זיי מער אויסגעשטעלט צו די זון צו די זון און צו א טרוקענע לופט. נאך א נאך א דוגמא פון עפעס וואס אין א קלימאט וואס מאכט אסאך אויס אויף די טרויבן איז די חילוק אין קלימאט און וועטער צו וואס די טרויבן זענען אויסגעשטעלט בייטאג און ביינאכט, איז ווען א כרם איז נאנטער צום ים, איז די חילוק פון די אין די וועטער און אין די טעמפערטשור צווישן בייטאג און ביינאכט געווענטליך קלענער ווי ווייטער אוועק פונעם ים, און די סיבה דערצו איז ווייל וואסער האלט די טעמפ דינט ווי אזא געוויסע באלאנס אויף די טעמפערטשור, ווייל וואסער ווי באקאנט זאפט שווערער אן היץ ווי ערד. מצד השני אבער, איינמאל וואסער ווערט אנגעווארעמט ווערט עס שטאטער און שווערער צוריק אפגעקילט ווי ערד, און דאס קען מיר אונז זען למשל ביי א סווימינג פול זומער אין קעמפ אז אין די ערשטע האלב שעה ביז די פריע נאכמיטאג שעות וועט די וואסער זיין קאלט. די וואסער וועט זיין די ווארעמסטע פון אינמיטן נאכמיטאג און אפילו אריין ביז אין די נאכט שעות. און די סיבה איז די ווייל ס'נעמט צייט פארן וואסער, די זון דארף באקן דערויף א שטיק צייט, ווילאנג ס'זאפט איין די היץ. איינמאל אבער די וואסער האט איינגעזאפט היץ, די היץ וואס וואסער האט שוין אריינגענומען אין זיך, האלט עס אין זיך פאר א שטיק צייט, און במילא נעמט עס אביסל ווילאנג ס'ווערט צוריק אפגעקילט. איז א כרם וואס איז נאנטער צום ים האט איז דארטן איז די קאנטראסט אין וועטער און טעמפעטשור צווישן בייטאג און ביינאכט קלענער ווי א כרם אדער בכלל א שטח וואס איז ווייט אוועק פונעם ים. א מדבר לדוגמא איז א גוטע ביישפיל פון ווי ס'איז דא א שטארקע חילוק אין טעמפעטשור צווישן בייטאג און ביינאכט בייטאג באקט א זון און ס'קען דארט זיין ביטער הייס, ביינאכט קען זיין סאך סאך סאך קעלטער, ס'הייסט די חילוק צווישן טאג און נאכט, צווישן די היץ פון בייטאג און די קעלט פון ביינאכט, איז זייער גרויס, זייער שטארק. יעצט די יקב, די כרמים מיין איך צו זאגן, ווי אויך די יקב פון דעם איד, דעם אלעד פון דרימיה וויינערי זיצט, אויף אן אינטערעסאנטע פלאץ. אינטערעסאנטע פלאץ מיינט אז ס'איז ביי די גרעניץ וואו ס'ענדיגט זיך די הרי יהודה און וואו ס'הייבט זיך אן די נגב. די הרי יהודה איז די חלק פון איז מיט די חלק פונעם מדבר יהודה לעבן יר פון ירושלים און ווייטער אראפ צו דרום איז מ'ווייסט ס'איז זייער ס'איז א בערג ס'איז א מדבר אבער ס'איז זייער בערגיג ס'איז דא אסאך בערג דארטן און ווען מ'פארט אראפ מער אראפ צו דרום צום נגב איז ווערט עס מער און מער פלאך ביז מען טרעפט זיך מיט א פלאכע מדבר'דיגע שטח, איז זיינע כרמים און אויך זיין יקב פון אלעד פון דרימיה האט, ער זיצט ממש ביי די גרעניץ פון די צוויי קלימאטן, ער זיצט דארטן וואו ס'ענדיגט זיך די הרי יהודה וואו ס'הייבט זיך אן די פלאכע מדבר פונעם נגב, סאו במילא האט ער דארטן א געמיש פון ביידע קלימאטן, מצד אחד פון איין זייט האט ער פון אונטן האט ער בערג די הרי יהודה וואס קענען זיין הויך אַכט ניין הונדערט מעטער אפאר טויזענט פיס וואו ס'איז ביינאכט שטארק קאלט דורכאויס די ווינטער און ער באקומט אויכעט בייטאג די קלימאט פונעם מדבר טרוקענע לופט מיט א שטארקע זון און היות די פלאץ איז אויכעט ס'איז די רידזשען אין דזשענערעל די גרעסערע ראיאן בכלל הייסט דרום הר חברון איז דארטן איז אויך דא וויבאלד ס'איז ווייט פון וואסער פונעם מיטלענדישן ים פונעם ים הגדול איז אויך דא די שטארקע קאנטראסט צווישן בייטאג און ביינאכט אז בייטאג איז שטארק הייס און ביינאכט איז היפש קאלט. אקעי יעצט יא ווילאנג אונז האמער גערעדט אזוי פון קלימאט האבן די טרויבן ממשיך געווען צו טון די זייעריגע און זיי האבן זיך אנגעהויבן צייטיגן זיי האבן זיך אנגעהויבן דעוועלאפן און יעצט קומען מיר אזוי אן נאנט צו די צייט פון בצירה פון אראפנעמען די טרויבן וואס דאס איז בערך אין אלול תשרי, סעפטעמבער, איז ווען מען קומט אן נאנט צום גמר, ווען די פירות ווערן געצייטיגט, ווארט מען אז ס'זאל האבן וואס מער צוקער. טרויבן ווי זייער אסאך אנדערע פרוכט קומען נאטירליך מיט צוקער, איז די צוקער ווערט שפעטער פארוואנדלט אין אלקאהאל, די אלקאהאל וואס וויין האט, קומט פונעם צוקער, די צוקער גייט דורך א פראסעס און ס'ווערט פארוואנדלט אין אלקאהאל, איז במילא וואס מער צוקער ס'האט, אלץ מער אלקאהאל וועט די וויין האבן, איז צו נעמען א דוגמא, די געווענטליכע גרעיפ דזשוס האט בערך זיבעצן פראצענט צוקער, די טרויבן וואס מ'גייט נוצן פאר וויין, וואס מ'גייט אויסקוועטשן פון וואס ס'גייט זיך דעוועלאפן וויין אלקאהאל, קומט מיט פֿינף און צוואַנציק פראצענט צוקער. אקעי, מ'האט אראפגענומען די טרויבן פון די ביימלעך, און יעצט קומט א פראסעס וואס הייסט פערמענטעישן, דאס איז די פראסעס ווען די צוקער פון די טרויבן ווערט פארוואנדלט אין אלקאהאל, איז מען נעמט די טרויבן און מען געבט עס א קליינעם קוועטש, מען קוועטשט נישט אויס נאך די גאנצע זאפט, נאר מען געבט א שטיקל קוועטש אז ס'זאל זיך אנפאנגען רירן די זאך, נאכדעם פאקט מען אריין די אביסל צוקוועטשטע טרויבן אין אזעלכע ריזיגע פעסער, נישט די קלענערע האלצענע פעסער וואו די וויין ווערט שפעטער אריינגעלייגט, דאס זענען די ריזיגע אייזענע מאנסטעריש גרויסע פעסער, און דעמאלטס הייבט זיך אן די פראסעס פון פערמענטעישן. פערמענטעישן הייסט אז די צוקער ווערט פארוואנדלט אין אלקאהאל. יעצט די אופן וויאזוי דאס געשענט איז ווייל די טרויבן, עס איז דורך יעסט. דאס הייסט אין פשוט'ער גערעדט איז עס באקטעריע. באקטעריע זענען פיצעלע באשעפענישן, גאר גאר גאר קליין, כ'מיין קליין אז מען קען עס נישט זען מיטן אויג. יא, עס איז דא פון זיי ביליאנען ביליאנען אין די לופטן און אויפן מענטש און איבעראל. באקטעריע זענען אבער באשעפענישן, אזוי קליין ווי זיי זענען, זענען זיי אויך באשעפענישן, לעבעדיגע באשעפענישן, וואס עסן. זיי עסן, זיי טרינקען, אלעס וואס לעבעדיגע באשעפענישן טוען, און די באקטעריע שפייזט זיך אויף צוקער. די באקטעריע דאך אזוי איז מורא'דיג מורא'דיג קליין, ס'איז ממש פיצל, מייקראסקאפיש, איז ווען ס'עסט עפעס, עסט עס ממש די קלענסטע חלק פון יענע זאך, ס'הייסט ס'עסט כ'ווייס נישט אפאר מיליאנען צו וויפיל באקטעריע קענען זיך ארויפזעצן אויף א ברעקל צוקער און זיך שפייזן דערפון, איז דאס הייסט אין אנדערע ווערטער אז די צוקער ווערט ממש צונומען פון זיין צוקער, זיי צונעמען די זאך ביים יסוד, און וואס ס'געשעט, זיי עסן וואס זיי ווילן דארטן עסן, וואס זיי דארפן, זייער נערונג, זייער שפייז פון דעם פון דעם צוקער, און וואס ס'בלייבט נאכדעם איבער איז אנדערע חלקים יסודות'דיגע אינגרידיענטס פונעם צוקער וואס ווערן פארוואנדלט אין אלקאהאל. יעצט די טרויבן אליין האבן אויך אין זיך יעסט, האבן אויך אויף זיך באקטעריע, אבער היות מען וויל פארבעסערן, פארשטארקן און אפילו פארשנעלערן דעם פראצעדור, לייגט מען צו נאך יעסט. נאך יעסט הייסט אין אנדערע ווערטער נאך באקטעריע. איז אזוי לאזט מען די די אביסל אויסגעקוועטשטע טרויבן אזוי מיט די שאלאכץ און אביסל פון די ליקוואד פון די פליסיגקייט פון די טרויבן און מ'לאזט זיי אזוי זיצן אין די ריזיגע פעסער פאר בערך צען טעג, טאקע אינאיינעם מיט די שאלאכץ פון די טרויבן, דאס טוט מען בכוונה ווייל די שאלאכץ געבט צו קאליר, יעצט רעדט מען דא א גאנצן צייט פון רויטע וויין, ווייסע וויין איז דא פארשידענע חילוקים וואס דארטן איז אביסל אנדערש, אבער די געווענטליכע וויין וואס רוב מענטשן טרינקן איז רויטע וויין, איז מיט רויטע וויין האט מען געגעבן די שאלאכץ צו א געוויסן בענעפיט קודם פון קאליר, און אויכעט איז דא א געוויסע מרירות, א געוויסע געדעכקייט וואס זיצט אין די שאלאכץ, וואס ווען די וויין, די פליסיגקייט זיצט צוזאמען מיט די שאלאכץ גייט יענע חלקים, יענע טעמים גייען אזוי ארום אינעם וויין. אקעי, נאכדעם וואס מען, די פערמענטעישאן, די אויפקאכן, די די פראסעס אז די צוקער איז פארוואנדלט געווארן אין אלקאהאל און מען האט אויסגעקוועטשט שוין אויכעט נאכדעם די טרויבן, ווען דאס אלעס האט זיך געענדיגט לאזט מען עס אזוי זיצן פאר א חודש צו א חודש און א האלב, און דורכאויס די תקופה זעצט זיך די זאץ, די זאץ וואס איז געבליבן פון די טרויבן אויסגעמישט מיטן וויין זעצט זיך אראפ אויף דער ערד, אויף דער ערד פון די פאס, און יעצט לייגט מען עס אריין אין די האלצערנע פעסער. איז די פעסער, די האלצערנע פעסער ווי די וויין זיצט פון א יאר, אנדערטהאלבן יאר צו אפילו צוויי יאר, איז א סוגיא פאר זיך, און מען קען עס זען ווען מען ליינט אויף די לעיבל פון א וויין פלאש, שטייט געווענטליך אויך די פרטים אז די וויין איז געזיצן אין פעסער, אין פראנצויזישע צו אין אמעריקאנישע פעסער, וואס זענען געמאכט געווארן פון אוק האלץ, פון אלם ביימער, און בקיצור פארשידענע פרטים און די האלץ האט געבט אריין אינעם אינעם אין די וויין א טעם פון דעם פון טשאקלעד פון טאבאק און אנדערע זאכן איז דאס איז זאכן וואס איז נאכגעקומען שפעטער ס'הייסט די אלע פרטים די די השפעה וואס די פעסער האבן אויפן וויין זענען זאכן וואס די מענטשהייט האט געכאפט ערשט שפעטער אנפאנג האט מען אריינגעלייגט פעסער, האט מען אריינגעלייגט וויין אין האלצערנע פעסער סתם וועגן פראקטישקייט. כ'מיין, ווי אזוי מען וויל אריבערפירן א גרויסן קוואנטום פון וויין פון איין פלאץ צום אנדערן, פון די לאנד צום צום אנדערן לאנד, האט מען עס אריינגעלייגט אין אזעלכע פעסער וואס, ווער ס'האט שוין געזען ווייסט אז זיי גייען אביסל געבויגן, זענען שמאלער פון אויבן און אונטן, און אינמיטן האבן די פאס די פעסער אזא בויך. קיצור דאס הייסט אז מען קען דארטן אריינלייגן וויין. און מען קען עס איבערדרייען אויף די ברייט און עס קוילערן, ס'איז סתם פראקטיש, מען קען ארויפקוילערן דעם פאס וויין אויף א שיף, אויף א וואגן, און מען קען עס פירן פון פלאץ צו פלאץ, און נאכדעם קען מען עס צוריק שטעלן גראד, און עס אוועק שטעלן, אוועק לייגן, האלטן, זאל קענען בלייבן שטיין, ס'איז געווען א פראקטישע זאך. מיט די צייט האט מען אבער געכאפט אז די פעסער און די מאטריאל פון וואס די פעסער ווערן געמאכט האבן אויכעט א גוטע השפעה אויפן וויין, און מען איז געבליבן אזוי טון ביז היינט, ממש אויפן זעלבן אופן ווי מען פלעגט עס טון אמאל. דאס הייסט אז מען נעמט קורות, ביימער, שטיקער האלץ, געווענטליך פון א אוק טרי, א אלם בוים, און מען לייגט עס העכערן פייער, יא ס'איז זייער א ס'איז א שטארקע געדעכטע האלץ, און ס'לאזט זיך נישט אזוי גרינג בייגן, סאו לייגט מען עס אויפן פייער, אזוי האט מען אנגעהויבן אמאליגע צייטן, מען האט עס געלייגט אויפן פייער לשם פראקטישקייט אז די האלץ זאל ווערן אביסל מרוכך און מען זאל אים קענען בייגן, און דאס טוט מען היינט אויך, נאר היינט ווייסט מען שוין, כ'מיין היינט מיינט שוין יארן און דורות. אבער אין די התחלה ווען מ'האט אנגעהויבן די אנגעהויבן ליפערן אריינפאקן וויין אויף דעם אופן און עס אזוי ליפערן פון איין פלאץ צום אנדערן האט מען עס נאכנישט געוואוסט איז אבער ווען מ'לייגט די באלקנס די קורות עץ די באלקנס פון אוק העכער די פייער ברענגט די פייער ארויס געוויסע זאכן פון אינעווענדיג פון די קישקעס פון די האלץ געוויסע ריחות און געוויסע טעמים פון אמאל איז עס פעפער, ווי געזאגט טשאקלעד, טאביק און אנדערע זאכן. עס ווענדט זיך אין וועלכע אוק ס'איז, פון וואו די אוק קומט, וועלכע חלק פון די אוק משפחה די האלץ פון די פאס איז געמאכט געווארן און אזוי ווייטער. יעצט במשך די יאר אנדערהאלבן צוויי וויפיל וואס די וויין זיצט אין דעם פאס, אין דעם האלץ פונעם פאס, ס'איז איין זאך וואס איז געשען ווי געזאגט אז די השפעה פון די טעמים און ריחות וואס די האלץ האט, און וואס די פייער פרי האט ארויסגעברענגט דערפון גייט אריין אינעם וויין. נאך עפעס וואס ס'געשעט אז ס'קומט אריין לופט, זייער ווייניג, יא, די האלץ האט דאך סוף כל סוף לעכער, זייער קליין און זייער שמאל, איז אבער עפעס האט עס, אז ס'האט צוטריט צו די וועלט אינדרויסן, די וויין האט צוטריט צו די וועלט אינדרויסן, און פון די וועלט אינדרויסן קומט אריין לופט, אקסידזשען, אבער נישט צופיל, פונקט גענוג אז די וויין זאל ווערן אביסל מער מרוכך, אביסל מער ווייך, ס'הייסט וויין לכתחילה ווען מ'לייגט אים אריין אין פאס איז עס אגרעסיוו, ס'איז שטארק, ס'קען געבן דעם ציפ און ס'קען זיין שווער אראפצושלינגען, שווער אויפן מאגן, דורך די אקסידזשען וואס קומט דארטן אריין אין זייער קליינע קוואנטומס און זייער זייער צוביסלעך במשך די יאר אנדערטהאלבן צו צוויי וואס די וויין וואוינט אינעם פאס, ווערט עס מער מרוכך, ס'ווערט מער ווייך, א זאך וואס ס'געשעט אויך בדרך כלל מיט א מענטש אויכעט יא, די צייט איז געווענטליך מרכך א מענטש, א מענטש ווערט געווענטליך ווייכער ווען ער ווערט עלטער, ביי א מענטש האט עס מיט לייף עקספיריענס, פשוט דאס לעבן אליין לערנט אויס די מענטש זאכן, וויין באקומט דעם זעלבן מעסעדזש אין א קערצערע תקופה, נישט אין זיבעציג יאר נאר אין א יאר צו צוויי, און ער באקומט עס דורך די לופט. יעצט פונקט ווי לופט קומט אריין פון אינדרויסן אינעם פאס, די זעלבע זאך און דורך דעם זעלבן וועג, דורך די זעלבע לעכער, גייט זאכן פונעם פאס ארויס אינדרויסן. איז די זאך וואס גייען ארויס פונעם פאס אויף ארויס איז פליסיגקייט, די וואסער. טרויבן, ווי אסאך אנדערע פרוכט, באשטייט דאך פון א גרויס חלק וואסער. איז די וואסער וויל מען זאל ווערן אביסל מינימעזירט די סכום וואסער וואס ליגט אינעם וויין און מען וויל זאל זיין דארטן מער וויין איז וואסער האט דאך א טבע אז ס'צושפרייט זיך ס'צושפרייט זיך דא אויף דער ערד אינדרויסן פונעם פאס ווי אונז דרייען מיר זיך איז עס די פראסעס פון רעגן וואסער פון אונטן פון א טייך צו פון א וואסער פון א אוישען הייבט זיך אויף אין די לופט און ס'ווערט אזוי מער און מער צושפרייט, ס'ווערט צושפרייט ווי לאנג ס'ווערט וואלקענעס, ס'קומט אין אויבן קומט זיך די לופט צוריק צוזאמען, ס'ווערט מער געדעכט קאנצענטרירט ביז די וואסעריגע פארע לופט ווערט טראפנס און ס'פאלט אראפ אלס רעגן. סאו אין די פאס געשענט אן ענליכע זאך נאר ביז די רעגן חלק, ס'הייסט די פליסיגקייט די וואסער וואס זיצט אין די וויין און קומט פריער פון דעם טרויב, פון די טרויבן צושפרייטן זיך, און זיי ווערן אזוי פארע, און אלס פארע קענען זיי זיך שוין דורכשטופן די לעכעלעך פונעם פאס און גייען ארויס, ס'הייסט די תוצאה דערפון איז אז די וויין פארלירט וואסער און ס'ווערט ליידיגער, עס איז דא פלאץ צוצוגיסן, דאס טוט מען טאקע, בערך יעדן חודש גיסט מען צו וויין אריין אינעם פאס, עס ווערט דאך אביסל ליידיגער פון די וואסער וואס האט אויסגעוועפט דערפון, געווארן פארע און ארויס פונעם פאס, לייגט מען צו וויין, במילא ווערט די וויין מער געדעכט, מער קאנצענטרירט, עס איז מער ווייניג. אזוי זיצט די וויין אין די אינעם פאס פאר ווי לאנג ס'זיצט, צו געזאגט צו א יאר צו איינס א האלב צו צוויי, און דורך אויס די תקופה זאפט עס איין קודם די טעם און די ריחות וואס די האלץ האט וואס די האלץ געבט אריין איז משפיע אויפן וויין, די וויין באקומט אויכעט אקסידזשען פון אינדרויסן וואס איז עס מרכך, סאפטנט עס, און ברענגט אויכעט ארויס פונעם וויין אנדערע טעמים, דאס הייסט די וויין, טרויבן, וואס ווערט וויין נאכדעם, האט בכח אין זיך זייער אסאך, דאס הייסט ווי מען זעהן מיר דא, ס'דא קלייניקייטן און צייט ברענגען האלטן איין ארויסברענגען מער און מער נקודות, מער און מער חלקים, מער און מער טעמים און אנדערע נואנסעס און קנייטשן פון די וויין, וואס קומט נאר ארויס במשך די צייט, ס'קומט ארויס במשך די צייט און מיט געוויסע פעולות, אפילו מינדערוויכטיגע און קליינע פעולות ווי למשל אז א וויין זיצט אין א פאס און קומט אין בארירונג מיט קליינע קוואנטיטיס פון אקסידזשען, זאגט די טא די וויין ווערט נשפע פונעם פונעם האלץ פונעם פאס, נאכדעם די אקסידזשען די לופט ברענגט ארויס פון אים במשך הזמן נאך טעמים וואס געפינען זיך אין אים באהאלטן טיף אין די קישקעס, און אויכעט גייט ארויס פליסיגקייט וועפט אויס דערפון, ווערט פארע און גייט ארויס פונעם פאס, און במקום פון די געפריערדיגע פליסיגקייט וואס איז שוין נישט דא און האט געמאכט פלאץ, גיסט מען צו פרישע וויין און די וויין ווערט אזוי ארום מער וויין, מער געדעכט. נאך די תקופה קומט די צייט פון בלענדן. בלענדן איז די וויין די פון פארשידענע טרויבן. ס'איז דא קארבערנעי, מערלאו, סירא און נאך, שיראז, ס'איז דא אסאך מיני וויין, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער אסאך מיני טרויבן. יעדע וויין מיט יעדן נאמען רעפרעזענטירט די וויין פון א צווייטן סארט טרויב. לדוגמא, איינע פון די גאנגבארסטע רויטע וויין, קארבערנעי סאוויאן, איז א בלענד פון קארבערנעי וויין, ס'הייסט וויין וואס קומט פון קארבערנעי טרויבן, און די זעלבע זאך פון סאוויאן טרויבן, סאוויאן טרויבן, וויין וואס קומט פון, אויסגעקוועטשט געווארן פון יענע טרויבן, מען גיסט זיי שפעטער צוזאם, האמיר קארבערנעי סאוויאן, און די זעלבע זאך מיט אלע אנדערע בלענדס. און דאס איז די תמצית, מ'זאגט תמצית שבתמצית, איינער עימיצער אידן וואס זענען מבינים אויף וויין און קענען די סוגיא בעסער ווי איך ווייסן אז ס'דא נאך זייער אסאך וואס צו זאגן און צו דערציילן, ס'דא חילוקים ס'דא אנדערע שיטות און אנדערע מהלכים, און אין יעדע זאך אליין קען מען עס מאכן אביסל אזוי מיט א קנייטש אהין, אבער דאס איז ווי מען זאגט ממש א כללית'דיגע בליק, און פאר מענטשן ווי איך וואס זענען נישט די גרויסע מבינים, איז עס גענוג צו באקומען א השגה וואס שפילט זיך אפ מיט דעם דא, וואס גייט דא פאר מיט די מיט די חשוב'ע באשעפעניש, מיט די חשוב'ע געטראנק, וויין. יעצט איין מעידזשער חילוק וואס איז דא צווישן רויטע און ווייסע וויין, מען רעדט נאך פרי גאנץ אנפאנג, נאכדעם וואס מען שניידט אפ די טרויבן און מען הייבט אן די פראסעס פון מאכן די וויין, איז אז מיט ווייסע וויין, אריינגערעכנט אויכעט ראזעי, וואס איז נישט אינגאנצן ווייס אבער ס'באלאנגט אויכעט צו די ווייסע וויין משפחה, איז קודם אז מען שניידט זיי אראפ פון בוים די טרויבן מיט א חודש פריער, געווענליך איז עס בערך אוגוסט, די צווייטע מעידזשער חילוק איז אז מען קוועטשט אויס די טרויבן נאך פאר די פערמענטעישן, דאס הייסט ביי רויטע וויין מיר געזאגט לאזט גיבט מען א קליינעם קוועטש פשוט אז די זאך זאל אנפאנגן קאכן די פליסיגקייט זאל זיין דארטן, אבער די עיקר אויסקוועטשן געשעט נאך די פערמענטעישן נאכדעם וואס די צוקער ווערט פארוואנדלט אין אלקאהאל, ביי ווייסע וויין איז קוועטשט מען קודם אינגאנצן אויס די טרויבן און נאכדעם הייבט מען אן די פראסעס פון פערמענטעישן פון פארוואנדלען די צוקער אין אלקאהאל. נאך א זאך, ווייסע וויין טיילט מען גראד אפ די שאלאכץ פון די פליסיגקייט נאך פאר פערמענטעישן נאך פאר די פראסעס הייבט זיך אן, און טאקע ווייל מען זאל מען נישט די קאלער וואס די וואס די שאלאכץ געבט אריין אין די וויין וויל מען ביי ווייסע וויין וואס ווייניגער, די זעלבע זאך אויכעט מיט די מרירות און די געדעכטקייט וואס די שאלאכץ געבט אריין אינעם וויין, וואס אונז זוכט מען אין רויטע וויין יא, אבער אין ווייסע וויין דווקא נישט, ווייסע וויין קומט מער לייכט, מער פרוכטיג, און ס'דארף נישט האבן די עמקות און די פארשידענע נקודות וואס וואס די שאלאכטס געבן אריין אין וויין און וואס אונז זוכט מען יא אין רויטע וויין און זוכט מען נישט אין ווייסע וויין, וועגן דעם טיילט מען גראד אפ די שאלאכטס פון די פליסיגקייט נאך פאר די גאנצע פראסעס הייבט זיך אן. צוריק, לאמיר צוריק שפרינגען צום סוף אז מען האלט נאכן בלענד אז ווערט צוזאמגעשטעלט קאבערנעי מיט סאוויאן מיט דעם מיט יענעם און עס איז אויף מ'שטייט צו מ'דארף קאסטן, וויאזוי עס איז אויסגעקומען, וויאזוי קומט עס אויס מיט אזויפיל פראצענט פון דעם און אזויפיל פראצענט פון דעם צווייטן. בקיצור נאכדעם וואס מ'האט געענדיגט, מ'האט געקאסט, מ'האט פארזוכט, און מ'האט מסכם געווען אז דאס איז עס, אז דאס וועט זיין די זאך, לייגט מען אריין די וויין אין פלעשלעך, מ'לייגט ארויף די לעיבלס, די סטיקערס, אין דעם פאל איז עס דרימיא, און מ'שטעלט, מ'שיקט עס אפ צו געשעפטן צו פארקויפן. די לעיבלס זאגן געווענטליך די דערציילן דעם סיפור, די געשיכטע פון די וויין, ממש תמצית'דיג און בקיצור נמרץ, אז די וויין קומט פון די און די כרם פון די און די וויינגארטן וואס זיצט דארטן און דארטן, און ס'רעכנט אויס געווענטליך אפאר פון די מעלות, צי אז ס'באקומט גאר אסאך זון, אדער ס'איז כך וכך מעטער העכערן ים פלאך, הויך אויף א בארג אדער א בערגיגע ראיאן, עס איז געזיצן אזוי און אזוי לאנג, אין פעסער געמאכט פון די און די מאטריאל, פון דעם און דעם האלץ, וואס קומט פון יענעם און יענעם פלאץ, און די פעסער האבן איבערגעלאזט אינעם וויין א טעם פון, א' בית ג' ד', און שוין. עס איז בערך די תמצית הדברים פון די געשיכטע פון דעם וויין וואס אונז גיימיר יעצט טרינקן, מען גייט מאכן א בורא פרי הגפן, כאפן א טרינק, און זיך ווינטשן א לחיים. יעצט וואס מיינט א גוטע וויין? וואס הייסט א, ס'איז א גוטע שאלה מיין איך, וואס מיינט א גוטע וויין? און מיר דאכט זיך אז ס'איז שווער צו באקומען פאר דעם א ענטפער וואס אויף וואס יעדער וועט מסכים זיין, יעדער מיינט אלע מבינים, יעדער וואס פארשטייט באמת טאקע יא צו וויין. אבער אויב דארף מען עס זאגן אין איין ווארט, אויב דארף מען עס געבן א כללית'דיגע תשובה, אן אריינגיין אין די פרטים, די פרטים הייבן זיך שוין אן חילוקי דעות, בעסער געזאגט חילוקי טעמים, על טעם וריח אין להתווכח זאגט מען, אבער די דזשענערל ענפער וואס מען קען געבן צו וואס מיין איך מען קען מסכים זיין איז אז די וויין זאל זיין רייך, רייך הייסט ס'זאל האבן אסאך טעמים, אסאך פלעיוואר און אסאך ריחות. די גאנצע חד גדיא פון טעמים און ריחות זאלן קומען מיט א געוויסע באלאנס זאל זיין זאל זיין דארטן הארמאני, דער דער וואס דארף רעדן מער שטיל אין די בעקגראונד זאל נישט שרייען צו הויעך, און א טעם וואס דארף זיך באווייזן אין די פארפראנט אז אז מען גיבט א נעם דעם ערשטן זופ פונעם גלאז פונעם וויין וואס איך דארף גראד שפירן, זאל איך נישט דארפן ווארטן פֿופֿצן מינוט ווילאנג יענער קריכט ארויס, האלטן די וויין אין מויל און עס זיך אזוי ארומשפילן דערמיט און גומען אהין און צוריק אין די רעכטע באק און די לינקע באק און הערשט דעמאלטס קומט ער ארויס. איז די קיצור זאל זיין רייך אינטערעסאנט און באלאנצירט. און עס איז אינטערעסאנט טאקע די מהר"ל שרייבט אז אין גבורות השם ער זאגט אז די די ווערטער פון חזל אז נכנס יין יצא סוד איז נישט קיין מליצה נאר ממש אמת לאמיתו פשוטו כמשמעו אינעם פראקטישן לעבן ואין דבר זה דברי מליצה, רק דברי אמת, ווייל וויין ברענגט ארויס און באשטייט בעצם פונעם חלק הנסתר פון די טרויבן, זאכן וואס זיי געפונען זיך באהאלטן אין די טרויבן בכח, מען, ס'איז נישט מעגליך, ווען מען עסט א טרויב זעט מען עס נישט, פילט מען עס נישט, און ווען מען קוועטשט אויס סתם דעם טרויב, קומט קומט אויך גארנישט ארויס פון די אלע זאכן וואס באווייזן זיך אין וויין שפעטער, וויין גייט דורך א לאנגע שווערע קאמפליצירטע גאונישע קען מען אפילו זאגן אמאל פראצעדור ווילאנג מען באקומט וויין מיט מיט די טעמים מיט אלע זאכן וואס ער האט צו זאגן אלעס וואס ער האט צו דערציילן אלעס וואס ער האט פון זיך צו געבן דאס אלעס ליגט אין די טרויבן באהאלטן בכח די מהר"ל דערמאנט די בחינה די פשט בקשר צו יין נסך ער רעדט דארטן ארום פון די ענין פון יין נסך. לאמיר ענדיגן מיט א ווארט וואס איך האב געהערט פון אים פון אלעד, דער וואס מאכט די וויין, איז עס, פאר אונז זעען מיר אז די וויין, יין, פארנעמט זייער א חשוב'ע פלאץ אין אידישקייט, גאר אנפאנג ווען א קינד ווערט געבוירן און מען מאכט דעם ברית איז דא וויין, אונטער די חופה איז דא וויין, וויין ווערט אסאך מאל דערמאנט אין פסוק און ס'ווערט ס'ווערט דערמאנט זייער זייער, מען רעדט דערפון מיט א מורא'דיגע מאס חשיבות, וויין איז א חשוב, איז וואס איז די חשיבות פארוואס איז וויין אזוי חשוב אין יהדות? זאגט ער א פשט, און ס'הערט זיך גוט, ס'הערט זיך שיין, סאו לאמיר עס נאכזאגן. די הסבר ליגט אין טאקע אין די מאמר חזל נכנס יין יצא סוד. נכנס יין יצא סוד איז ווייל וויין האט א כח, וויין געבט אריין אינעם מענטש וואס טרינקט עס די השפעה וואס ער אליין איז דורכגעגאנגען, פון די פראסעס וואס ער איז אליין דורכגעגאנגען, וויאזוי ער איז געבוירן געווארן. איז וויין ווערט געבוירן דורך דעם וואס מען ברענגט ארויס די באהאלטענע חלקים וואס ליגן אין די טרויבן בכח און די זעלבע פעולה האט וויין אויף א מענטש וואס טרינקט עס, אז ס'טראגט אים אריין צו די נעקסטע לעוועל, צו די נעקסטע מדריגה פונעם מציאות, און דארטן זעט די מענטש אז די גשמיות'דיגע וועלט פון חילוק און פירוד, און פון איך, איך וויל, און איך מיין, און שכל וואס איז אלעס מחלק און וואס אנאליזירט אלעס, ס'טראגט אים אביסל אראפצו פון דעם. און מען זעט טאקע אז וויין האט א כח מקרב צו זיין הערצער, מענטשן זעצן זיך אראפ צוזאם ביי איין טיש, ווילד פרעמדע מענטשן, זיי האבן נישט גארנישט איינער מיטן אנדערן, זיי קענען זיך נישט, און מען מאכט א לחיים, מען טרינקט א גלעזל וויין, מען מאכט א הגפן, און די הערצער עפענען זיך אביסל. די הערצער עפענען זיך אביסל ווייל די וויין האט יעדעם איינעם געטראגן אביסל נאנטער צום סוד, צו די כוחות וואס ליגן אין אים בכח, צו די נעקסטע דימענשאן, די נעקסטע לעיער פון פון מציאות, און די רוב חילוקים זענען דא ביי די אויבערפלאך, דא ווי די שכל ארבעט און אנאלאזירט און צוטיילט, איך, דו, דאס, יענץ, כ'מיין, כ'טראכט, חשבונות, די וויין טראגט אונז אביסל אוועק פון דעם, אביסל איין לעוועל אראפציר, און וואס נאנטער, וואס ווייטער אוועק פון די אויבערשטע לעיער און וואס טיפער אריינצו, וואס טיפער, וואס העכער, אלץ מער איז דא אחדות און אלץ ווייניגער איז דא פירוד. אויך אלץ מער אמת'דיג קען א מענטש דעמאלטס טראכטן. עס איז אינטערעסאנט טאקע אז רב צדוק הכהן אין רסיסי לילה זאגט אויך, ער נוצט די ווארט ווען ער רעדט פון נכנס יין יצא סוד, נוצט ער דארט די עמקי הלב דבני ישראל דבוק בה' יתברך בלי שום ישוב הדעת, נוצט אויך דער ווארט אז ישוב הדעת אין א וועג ווי ס'קומט אריין דעת און הייבט אן אנאליזירן און טראכטן קען מען זאגן הרג'ט עס אביסל אפ די נאטורליכע ידיעה און רצון וואס יעדער איד האט טיף אינעווענדיג, ער רופט עס די נקודת הרצון האמיתית וואס זיצט אין יעדן איד וואס איז דבוקה באמת מעצמו בהשם יתברך. נו, זאל מען זוכה זיין טאקע זיין דבוק, אידן צווישן זיך און אידן אינאיינעם, כללות כלל ישראל צום אייבערשטן, לחיים ולברכה פאר אלע אידן, און א שכח בין איך שולדיג אוודאי פאר דעם איד אלעד פון די דרימיע וויינעריס וואס האט זיך אראפגעזעצט האט מיר געגעבן צייט און האט געהאט געדולד און מיר מסביר געווען אויף מיין לעוועל האט זיך אראפגעלאזט צו מיר אויף מיין לעוועל פון אויף וויפיל איך האב געוואוסט בעסער געזאגט נישט געוואוסט וועגן וויין אז אזוי נאכדעם ווען אונז האמיר טאקע געמאכט א לחיים אויף א גלעזל וויין האב איך קענט אביסל מער עפרישיעטן וואס דא גייט פאר, וואס איך פיל און וואס איך טרינק. ברכה און הצלחה.